בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף ל ו. מ'הייב מיר אן דף ל ו עמוד ב', די נייע פרק ביי די משנה כירה, איז איידער מ'הייבט אן לערנען די סוגיא, איז כדאי אויסצורעדן אז אונז גייען מיר דא לערנען די משנה מיט די גמרא מיט רשי'ס פשט, און חוץ פון רשי איז דא דא תילי תילים פון ראשונים וואס קריגן זיך אויף רשי וואס לערנען אנדערש פשט, און ווער ס'וויל קען מעיין זיין. זאגט די הייליגע משנה. כירה שהסיקוה בקש ובגבבה, כירה דאס איז אזא סארט אויוון וואס איז א גאר א ברייטע אויוון, ס'גייט אריין אין די אויוון קען מען אריין לייגן צוויי טעפ אויף אמאל, וואס ווי מען וועט זעהן אין די המשך הפרק אז ס'איז געווען אנדערע מינע אויווענעס, ס'איז געווען א זאך ווי א תנור, ס'איז געווען אזא זאך ווי א כופח, וואס א תנור און א כופח זענען הייסער פון א כירה, איז דא רעדט מען פון א כירה וואס מען האט עס אנגעהייצט מיט קש אדער גבבה, קש אדער גבבה דאס איז אזא סארט זאך וואס ווערט נישט אזוי הייס ווי קוילן, ס'איז אנדערש פון קוילן, קוילן ווערט הייסער און הייסער, קש און גבבה נישט, קש דאס איז די אויבערשטע חלק פון די שיבולת, וואס טייטש ווען מ'פלאנצט איין תבואה די אויבערשטע חלק, דאס איז די שטרוי וואס ווערט אנגערופן קש, די אונטערשטע חלק ווערט אנגערופן גבבה, על כל פנים ווען מ'נעמט א כירה און מ'הייצט עס אן מיט די קש אדער מיט די גבבה, איז נותנים עליה תבשיל, מעג מען ארויפלייגן אויף דעם כירה א תבשיל, איז מ'עמיר זען אין די גמרא צוויי פשטים וואס איז פשט אין די משנה נותנים עליה תבשיל, איין פשט איז אז מ'רעדט דא פון די ענין פון שהייה, וואס מיינט שהייה איז ווייטער אונז לערן מיר דא רשי'ס פשט, רשי לערנט אז שהייה דאס איז בעצם א המשך פון הטמנה, מ'האמער געזען אין די לעצטע פרק אז מ'טאר נישט מאכן קיין הטמנה ביי א טאפ, מ'טאר נישט נעמען א תבשיל און מאכן הטמנה ביי א זאך וואס איז מוסיף הבל, מ'טאר עס נישט באהאלטן אין סיד און אין קאלעך און אזא סארט זאך וואס מאכט די טאפ זאל ווערן הייסער און הייסער טאר מען דאס נישט טון ערב שבת, און מ'האמער געזען די גזירה איז אלס שמא יחתה, טאמער מ'עט עס מטמין זיין אין רעפעס, וואס איז אויסגעמישט מיט גחלים, דאס האט מען געזען די לעצטע פרק, מ'האמער אויך געזען אז מען מעג עס יא מטמין זיין ביי א זאך וואס איז נישט מוסיף קיין הבל, און ווייטער די גאנצע ענין פון הטמנה איז א שאלה פון ערב שבת צו מען מעג מטמין זיין א טאפ א תבשיל ערב שבת צו נישט, יעצט שבת אליין פארשטייט זיך אז מען טאר נישט, רשי לערנט אז שהייה דאס איז א המשך פון הטמנה, וואס טייטש אזוי ווי מען טאר נישט מטמין זיין א טאפ ערב שבת, טאר מען אויך נישט לייגן א טאפ אויף א כירה ערב שבת. פארוואס אלץ הטמנה ווייל ס'איז ווייטער ס'איז מוסיף הבל און שמא יחתה בגחלים דאס איז פשט טאמער מ'עט לערנען אין די משנה אז די משנה רעדט פון שהייה ס'טייטש די משנה זאגט אונז אז טאמער מען האט אנגעהייצט די כירה מיט קש אדער גבבה דאס איז נישט קיין מוסיף הבל מיר האבן געשמועסט אז ס'איז אנדערש ווי קוילן קוילן ווערט הייסער און הייסער קש און גבבה נישט און במילא דער טאפ וואס מען לייגט ארויף אויף דעם וואס מען מאכט דא א שהייה וואס ווי רשי לערנט שהייה און הטמנה דאס איז כמעט די זעלבע זאך און במילא אזוי ווי ביי הטמנה האט מען געזען אז מען מעג מטמין זיין ערב שבת א טאפ ביי א זאך וואס איז נישט מוסיף הבל, מעג מען אויך לייגן א טאפ אויף א כירה ווען די כירה איז אנגעהייצט מיט קש און גבבה, דאס איז איין וועג צו לערנען די משנה, אין די גמרא עמיר זען אז ס'דא א צווייטע וועג צו לערנען די משנה אז די משנה רעדט אינגאנצן נישט פון שהייה נאר די משנה רעדט פון חזרה, וואס טייטש חזרה דאס איז א צווייטע פראבלעם, א תבשיל א געקעכאכץ וואס איז שוין געלעגן אויפן פייער אויף אן אופן וואס מען האט געמעגט, צו ווייל די תבשיל איז געווען אינגאנצן געקאכט, נישט קיין נפקא מינה פארוואס, אבער א תבשיל וואס איז געלעגן אויף די פייער אויף א אופן ס'האט געמעגט און מ'האט עס אראפגענומען פון די פייער, איז אויך דא א שאלה צו מ'מעג עס צוריקלייגן ווען ס'איז נאך הייס צו נישט. וואס איז די פראבלעם פון עס צוריקלייגן? מן התורה איז נישט קיין פראבלעם עס צוריקצולייגן ווייל אין בישול אחר בישול. ס'איז נישט דא אזא זאך מן התורה, א זאך וואס איז געקאכט קען מען נישט קאכן נאכאמאל, און במילא איז נישט קיין פראבלעם מדאורייתא צוריקצולייגן א געקאכטע טאפ צוריק אויפן פייער. נאר וואס דען, היות וואס ס'איז נראה ס'איז מחזי כמבשל, און במילא טאר מען נישט צוריקלייגן א טאפ, און ס'איז דא וואס זאגן אנדערש, ס'איז דא וואס זאגן אז די פראבלעם דא איז אויכעט שמא יחתה בגחלים, אבער על כל פנים, טאמער דא איז די פראבלעם טאמער די משנה רעדט דא פון אן ענין פון חזרה, איז אויך זאגט אונז די משנה אז מען מעג צוריקלייגן א טאפ מען מעג מאכן חזרה ביי א כירה וואס איז אנגעהייצט געווארן מיט קש וגבבה ווייל ס'איז נישט דא די אלע חששות, ס'קוקט נישט אויס ווי א מבשל ס'איז נישט דא די מחזי כמבשל, ס'איז נישט דא א חשש פון שמא יחתה, און במילא מעג מען דאס טון ביי קש וגבבה, אבער.

גריפה, דאס איז טייטש אז מען רוקט ארויס די גאנצע אלע קוילן פון די אויוון מען ליידיגט עס אויס, ס'בלייבט א היץ דארט אבער מען נעמט ארויס כמעט אלע קוילן צי אלע קוילן, און קטימה וואס דאס איז טייטש עד שיתן את האפר איז פשט אז מען נעמט שטויב און מען צושפרייט עס אויף די קוילן אזוי נעמט עס אראפ די היץ פון די אויוון און פאר דעם מעג מען עס אויף אזא אופן טוהן, וואס איז פשט פון די הלכה אין די משנה? איז פשט דערפון איז אויך לויט ביידע וועגן, טאמער די משנה רעדט פון שהייה דעמאלטס איז פשט. אז דא ביי די פריערדיגע ציור פון קש וגבבה האט די משנה געלאזט מאכן א שהייה, פארוואס ווייל אזוי ווי מיר האבן געשמועסט ווי רש"י לערנט שהייה און הטמנה דאס איז איינס, און במילא די הטמנה ביי אן אופן וואס איז מוסיף הבל האט מען דאך געזען אז מען טאר נישט, פארדעם פרייטאג נאכמיטאג טאר מען נישט לייגן א טאפ אויף א כירה וואס איז אנגעהייצט מיט גפת אדער מיט עצים חוץ אויב מען מאכט גריפה וקטימה, פארוואס? ווייל ס'איז מוסיף הבל, אזוי ווי הטמנה טאר מען נישט שהייה טאר מען אויך נישט, און לויט די אנדערע וועג אז דא רעדט מען פון חזרה איז אויכעט מען טאר נישט מאכן קיין חזרה ביי א אויוון וואס איז אנגעהייצט מיט האלץ אדער מיט גפת, פארוואס ווייטער ווייל דא איז עס מחזי כמבשל, אדער אלס די חשש פון שמא יחתה בגחלים, און פארדעם איז עס א פראבלעם ווען די אויוון איז גאר הייס, חוץ. אויב מ'איז גורף אדער קוטם, ס'טייטש טאמער מ'מאכט גריפה וקטימה דעמאלטס איז עס א פאטענט פאר ביידע, ס'טייטש אלץ שהי' איז עס א פאטענט, ווייל היות וואס די היץ גייט אראפ איז עס שוין מער נישט קיין מוסיף הבל, איז שוין נישט קיין פראבלעם מאכן א שהי' און מאכן א הטמנה, און די זעלבע זאך, די פראבלעם פון חזרה איז אויך נישט דא, ווייל ווייטער אז די היץ גייט אראפ איז שוין נישט דא קיין חשש פון שמא יחתה בגחלים, און די זעלבע זאך ס'איז שוין מער נישט מחזי כמבשל. זאגט יעצט די משנה א מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל לגבי וואס מעג מען טאקע יא משהה זיין אויף א כירה וואס מען האט געמאכט גריפה וקטימה, וואס טייטש מען האט גענומען די כירה? מען האט געמאכט גריפה וקטימה ביי א כירה וואס איז אנגעהייצט געווארן פון גפת און עצים האט מען יעצט געזען אז מען מעג, אבער פון דעסטוועגן דא א מחלוקת וואס מען מעג, בית שמאי אמרין חמין אבל לא תבשיל, בית שמאי זאגן אז גריפה וקטימה איז נאר א פאטענט אויף הייס וואסער, פארוואס? ווייל היות וואס הייס וואסער. טוט מען סיי ווי סיי גארנישט אויף אז מען קאכט עס מער, וואסער נאך וואס אויפגעקאכט איז נישט שייך מער אויפצוקאכן, ס'איז שייך עס צו האלטן הייס אבער ס'טוט גארנישט אויף פאר די וואסער אז מען קאכט עס מער אויף, פארדעם לערנען די בית שמאי אז ס'איז נישט דא די גזירה פון שמא יחתה בגחלים, ווייל א מענטש וועט סייווי נישט וועלן צויאגן אז וואסער זאל זיך מער אויפקאכן, ער האט גארנישט פון דעם, און ממילא בנוסף צו דעם אז מען מאכט גרופה וקטומה לאזן זיי, אבל לא תבשיל בית שמאי לאזט נישט נעמען א געקעכאכץ א טשולנט, עס ארויפלייגן אויף א כירה, און זיך באנוצן מיט די פאטענט פון גרופה וקטומה, ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן ניין. חמין ותבשיל, ביידע מעג מען ווילאנג מען מאכט גרופה וקטומה, מעג מען משהה זיין א טשולענט אויף א כירה וואס מען האט אנגעהייצט מיט גפת אדער מיט עצים, ברענגט יעצט די משנה נאך א מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס דאס איז קלאר א מחלוקת נאר לגבי חזרה דאס האט גארנישט צו טון מיט שהייה, זאגט די משנה בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין, אז מען מעג אראפנעמען א זאך פון א כירה אבער צוריקלייגן חזרה האלטן די בית שמאי אז בשום אופן טאר מען נישט אפילו ס'איז גרופה וקטומה, און בית הלל אומרים און בית הלל זאגן אף מחזירין אז מען מעג יא מאכן חזרה שבת ביי א כירה וואס מען האט געמאכט ביי דעם גרופה וקטומה, זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו, פרעגט די גמרא די איבעיא, פון די צוויי וועגן וואס טייטש די גמרא גייט וועלן וויסן וועלכע וועג מען לערנט די משנה אונז האבן עס שוין ארויסגערעדט אין די משנה, איז אזוי, קודם וואס מען גייט לערנען די גמרא דארף מען אויסרעדן א ברייתא וואס די גמרא גייט יעצט ברענגען, מיר גיימיר זען דא אין די ברייתא די שיטה פון חנניה, וואס די שיטה גיימיר זען לאורך כל הסוגיא, מען האט עס שוין געהאט בעצם, וואס חנניה זאגט אז יעדע מאכל וואס איז געקאכט ווי א מאכל בן דרסוה, א מאכל בן דרוסאי איז טייטש א מאכל וואס איז געקאכט א דריטל, איז טאמער דער מאכל איז שוין געקאכט א דריטל, האלט חנניה אז מען מעג שוין מאכן ביי דעם מאכל א שהייה, שוין נישט דא קיין גזירה פון שמא יחתה בגחלים, און במילא וועמיר זעהן אז חנניה האלט אז מען מעג נעמען דעם מאכל וואס איז געקאכט כמאכל בן דרוסאי און מען מעג עס לייגן אויף א כירה וואס איז אנגעהייצט מיט האלץ, אפילו ס'איז נישט גרופה וקטומה, און במילא גייט די גמרא פרעגן אזוי, איבעיא להו, האי לא יתן, דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה אז לא יתן מען טאר נישט לייגן א טאפ אויף א כירה ווילאנג מען מאכט נישט גרופה וקטומה טאמער די כירה איז אויפגעהייצט מיט האלץ פארשטייט זיך, איז די שאלה איז אזוי, צו מען לערנט פשט אז וואס שטייט לא יתן מיינט לא יחזיר הוא, אז די משנה רעדט פון חזרה, צו מען מעג מאכן חזרה צו נישט, אבל לשהות משהין. אבער שהייה שהייה מעג מען מאכן, אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום, אפילו אן קיין גרופה וקטומה מעג מען מאכן שהייה, ווער איז די מאן דאמר וואס האלט אז מען מעג מאכן א שהייה אן קיין גרופה וקטומה? ומני חנני', און די משנה וועט גיין כשיטת חנני', דתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא, חנני' אומר, כל שהוא כמאכל בן דרוסאי, טאמער א מאכל איז אפגעקאכט ווי א מאכל בן דרוסאי, מותר לשהותו על גבי כירה, אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום, מעג מען מאכן שהייה ביי דעם אפילו אן גרופה וקטומה, און ממילא טאמער מען לערנט אז די משנה איז דן אין א שאלה פון חזרה, נישט אין א שאלה פון שהייה, איז פשט איז אז לגבי שהייה איז קלאר פאר די משנה אז מען מעג אפילו אן גרופה וקטומה, און פשט איז אז די משנה גייט כשיטת חנניה, או דילמא, אדער אפשר זאגט די גמרא ניין, קען זיין לשהות תנן, קען זיין די משנה איז אינגאנצן נישט דן אויף א שאלה פון חזרה, וואס טייטש צום סוף אוודאי די מחלוקת בית שמאי און בית הלל איז לגבי חזרה, אבער די ערשטע חלק פון די משנה איז דן אין א ענין פון שהייה, צו מען מעג משהה זיין צו נישט, און אויף דעם זאגט די משנה אז מען מעג נאר משהה זיין טאמער מען מאכט גריפה וקטימה, און ממילא זאגט די גמרא אויב אזוי ואי גרוף וקטום אין אי לא לא, וכל שכן להחזיר, די פשט איז נאר טאמער מען מאכט גריפה וקטימה מעג מען משהה זיין, וואס דאס איז בפירוש נישט ווי די שיטה פון חנניה, אבער טאמער מען זאגט אז די משנה רעדט און משנה איז דן אין א שאלה פון שהייה וואס איז די דין לגבי חזרה? לגבי חזרה, איז זיכער אז מ'טאר נישט מאכן קיין חזרה, ווייל אויב שהייה טאר מען נישט מאכן נאר אויב ס'גרוף וקטום איז כל שכן חזרה, און דאס איז די שאלה פון די גמרא דא, צו די משנה איז דן א שאלה פון חזרה וכשיטת חנניה, אדער די משנה איז דן אין א שאלה פון שהייה וכשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף חנניה. זאגט די גמרא, תא שמע, כ'דיר א ראיה ברענגען פון די משנה אליין, וואס איז די ראיה פון די משנה, פון די לעצטע צוויי מחלוקת'ן פון בית שמאי בית הלל, אז וואס? מדקתני תרי בבי במתניתין, פון דעם וואס איך זעה אין די סוף פון די משנה, צוויי מחלוקת'ן פון די בית שמאי בית הלל, די ערשטע מחלוקת איז, בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל, וואס דאס איז די ערשטע מחלוקת, צו די היתר פון גריפה וקטימה איז נאר אויף הייס וואסער צו אויך אויף א תבשיל, שפעטער האמיר געזען די צווייטע מחלוקת, אז בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין, צו מען מעג מאכן א חזרה בשבת צו נישט, און ממילא זאגט די גמרא אזוי, אי אמרת בשלמא לשהות תנן, גאנץ גוט, טאמער מען זאגט אז אונזער משנה רעדט אין א שאלה פון שהייה, צו מען מעג מאכן שהייה שבת צו נישט, און אויף דעם זאגט די משנה אז טאמער ס'איז אן אופן פון גריפה וקטימה מעג מען מאכן א שהייה, אויב אזוי שטימט די גאנצע משנה מחיה זאגט די גמרא, פארוואס ווייל הכי קתני, אזוי וועלן מיר איינזעצן די משנה, לאמיר אנהייבן די משנה פון אנפאנג זאגט די גמרא, און די גמרא הייבט אן איינצוזעצן פון אנפאנג ביז צום סוף, כירה שהסיקוה בקש ובגבבא, משהין עליה תבשיל, א כירה וואס מ'האט אנגעהייצט מיט קש און גבבא מעג מען מאכן שהייה, און אזוי ווי מיר האבן געשמועסט פארוואס, ווייל ס'איז נישט מוסיף הבל ובמילא ווי רש"י לערנט, ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון הטמנה, ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון שהייה, בגפת ובעצים, לא ישהה עד שיגרוף או עד שיתן אפר, טאמער מען הייצט עס אן מיט גפת און עצים וואס איז יא מוסיף הבל, איז טאמער מען מאכט גריפה וקטימה איז דאס א גוטע פאטענט, טאמער נישט נישט, פארוואס ווייל עס איז מוסיף הבל ממילא טאר מען נישט מאכן קיין שהייה. יעצט, ווי קומט אריין דא בעצם די מחלוקת'ן בית שמאי בית הלל, די משנה הייבט יעצט גראד אן א מחלוקת בית שמאי בית הלל, די גמרא לייגט צו אפאר ווערטער, און מה הן משהין? וואס טייטש? מ'האט דאך יעצט גערעדט אז מען מעג מאכן א שהייה ביי אן אופן וואס מ'האט געמאכט גריפה וקטימה, און אויף דעם פרעגט זיך די שאלה, וואס וואס האט מען מתיר געווען ביי אן אופן פון גריפה וקטימה צו משהה זיין? דא קומט אריין א געוואלדיגע מחלוקת, בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים חמין ותבשיל, און יעצט זאגט די משנה א נייע זאך, וכי היכי דפליגי בלשהות פליגי נמי בלהחזיר, וואס טייטש די משנה לייגט צו אז חוץ פון די מחלוקת לגבי שהייה אויף וואס איז דא די היתר פון שהייה צו אויף חמין צו אויך אויף תבשיל, איז אויך דא א מחלוקת פון חזרה, שבית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין, בית שמאי האלטן אז מען טאר נישט מאכן קיין חזרה, און בית הלל אומרים אף מחזירין, און בית הלל זאגט א באזונדערע מחלוקת אז בית הלל האלטן מען מעג יא מאכן חזרה, אלא אי אמרת, אבער זאגט די גמרא, טאמער די משנה רעדט נישט פון שהייה נאר די משנה רעדט פון חזרה, להחזיר תנן, אויב אזוי הכי קתני זיי מיר מסביר די משנה, לאמיר אנהייבן משנה פון אנפאנג, כירה שהסיקוה בקש ובגבבא, איז יעצט די ענין א ענין פון חזרה, מען רעדט נישט יעצט פון שהייה, ווען מען רעדט פון חזרה, שבת נאכמיטאג, שהייה איז ערב שבת, חזרה איז שבת אליין, און ממילא אזוי. א כירה וואס מען האט אנגעהייצט מיט קש און גבבא, זאגט די משנה, מחזירין עליה תבשיל, מעג מען מחזיר זיין, יא די משנה רעדט פון חזרה, מען מעג מחזיר זיין א טאפ אויף דעם כירה, פארוואס? ווייל ס'איז נישט הייס, ס'איז נישט דא די חשש פון גרופה וקטומה, ס'איז נישט מחזי כמבשל, ס'איז נאר קש און גבבא. אבער בגפת ובעצים, טאמער מען הייצט אן א כירה אויפן נארמאלע אופן מיט האלץ, דעמאלטס לא יחזיר, טאר מען נישט מאכן קיין חזרה, אזוי ווי מ'האט געזען די אלע טעמים, עד שיגרוף או עד שיתן אפר, ווילאנג מען מאכט נישט קיין גרופה וקטומה. און ווייטער, אונז האמיר געפריער געשמועסט אז טאמער מען זעצט אזוי איין די משנה, איז פשט איז די משנה גייט כשיטת חנניה אז חזרה טאר מען נישט מאכן נאר אויב מען מאכט גרופה וקטומה, אבער שהייה, דאס אוודאי וועט מען קענען מאכן אן גרופה וקטומה אויכעט, פארוואס ווייל די תבשיל איז שוין אפגעקאכט כמאכל בן דרוסאי, יעצט זאגט די משנה ומה הן מחזירין, יא, ס'איז אלץ די משנה רעדט נאר פון חזרה ממילא וואסערע סארט מאכל מעג מען מאכן חזרה, דאס איז די מחלוקת בית שמאי בית הלל, אבער בית שמאי בית הלל קריגן זיך אויף די נושא פון די משנה. און וואס מעג מען מאכן חזרה? בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל, און בית הלל אומרים חמין ותבשיל. וואס טייטש לגבי דאס? אונז האמיר געזען אז די משנה האט געזאגט אז מען מעג מאכן א חזרה ביי א אופן וואס מען האט געטון גרופה וקטומה, ביי דעם איז דא א מחלוקת אין בית שמאי און בית הלל, וואס מעג מען מאכן א חזרה ביי אזא סארט אופן, וואס בית שמאי זאגט נאר הייס וואסער, און בית הלל זאגט אויכעט תבשיל. אויב אזוי, זאגט די גמרא, בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין און בית הלל אומרים אף מחזירין, הא תו למה לי? ווי קומט אריין יעצט די צווייטע מחלוקת נאכאמאל? וואס טייטש די ערשטע מחלוקת האמיר שוין געזעהן אז בית שמאי לאזט מאכן א חזרה ביי חמין און נישט ביי א תבשיל, און בית הלל לאזט מאכן א חזרה אויך ביי א תבשיל, און וואס קומט יעצט די נייע מחלוקת צו זאגן אז וואס? אז בית שמאי לאזט נישט מאכן חזרה? ביי וואס לאזט ער נישט מאכן חזרה? ביי א תבשיל? ביי חמין יא? מ'האט דאך שוין געזעהן דאס. וואס בית הלל אומרים אף מחזירין אז וואס? אז מען מעג מאכן חזרה, מ'האט דאך געזען די פריערדיגע מחלוקת בית הלל זאגט, מען מעג מאכן חזרה ביי חמין ביי א תבשיל ווייל די גאנצע משנה רעדט זיך דאך פון חזרה, און ווי קומט אריין די דריטע מחלוקת? און ממילא וויל די גמרא ברענגען א ראיה אז בעל כרחך די משנה די ערשטע חלק פון די משנה רעדט פון שהייה און נישט פון חזרה, זאגט די גמרא ניין, לעולם אימא לך להחזיר תנן, מען קען אוודאי איינזעצן די משנה אז די משנה איז יא דן אין א שאלה פון חזרה, און מען קען נאך אלץ פארענטפערן, ווי קומט אריין די צווייטע מחלוקת אין בית שמאי און בית הלל? זאגט די גמרא וחסורי מיחסרא והכי קתני, ס'פעלט א שטיקל אין די משנה, אזוי דארף מען לערנען די משנה, כירה שהסיקוה בקש ובגבבא מחזירין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן את האפר, דאס איז די ערשטע חלק פון די משנה, דאס רעדט יא פון חזרה, אזוי ווי מען האט יעצט געשמועסט, און ממילא די משנה קומט אונז לאזן הערן, אז טאמער די כירה איז אנגעהייצט מיט קש וגבבא, מעג מען מאכן א חזרה, דאס איז פשוט, טאמער ס'איז בגפת ובעצים, מעג מען נאר מאכן א חזרה, צוזאמען מיט גרופה וקטומה, אן קיין גרופה וקטומה, טאר מען נישט מאכן קיין חזרה. יעצט, פעלט דא די שטיקל אין די משנה. די משנה גיבט יעצט א פאר צוריק צו שהייה זאגט די משנה, אבל לשהות, וואס טוט זיך אבער מיט שהייה? שהייה זאגט די משנה משהין, אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום. שהייה קען מען מאכן א שהייה אפילו אז ס'איז נישט גרופה וקטומה. פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, די משנה גייט כשיטת חנניה, וואס חנניה האלט אז א מאכל וואס איז אפגעקאכט כמאכל בן דרוסאי, דארף נישט קיין גרופה קטומה, און ממילא דאס קומט בעצם דא אריין דא, אז די ערשטע חלק פון די משנה רעדט פון חזרה, אז חזרה מען טאר נישט צוריק לייגן א טאפ אויף א אויוון נאר טאמער ס'איז געווען גרופה קטומה, אבער שהייה שהייה מעג מען יא אן גרופה קטומה ווייל ס'שוין אפגעקאכט כמאכל בן דרוסאי, און דא קומט יעצט פלוצלינג אריין א מחלוקת אין בית שמאי בית הלל לגבי שהייה, דאס איז די ערשטע מחלוקת אין בית שמאי בית הלל, אז ומה הן משהין, וואס טאקע מעג מען משהה זיין אויף אן אויוון אן קיין גרופה קטומה, וואס טייטש אפילו לשיטת חנניה. וואס חנניה זאגט מען מעג משהה זיין אויף א אויוון וואס איז נישט גרופה קטומה, טאמער ס'איז געווען אפגעקאכט כמאכל בן דרוסאי, ס'איז נאך אלץ דא א מחלוקת אבער, בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל, ובית הלל אומרים חמין ותבשיל, ס'הייסט בית שמאי זאגט ניין, נאר חמין מעג מען משהה זיין אויף אן אויוון וואס איז נישט גרופה קטומה, אבער א תבשיל אוודאי טאר מען נישט, בית הלל זאגט ניין, א תבשיל מעג מען אויך משהה זיין אויף אן אויוון וואס איז נישט גרופה קטומה, פארוואס ווייל ס'איז שוין אפגעקאכט כמאכל בן דרוסאי, און יעצט פארט די משנה צוריק. צו די ענין פון חזרה, והך חזרה דאמרי לך, און די זאך וואס כ'האב אנגעהויבן די משנה, אז מען מעג מאכן חזרה ביי אן אופן פון גרופה קטומה, ווייל די משנה רעדט דאך פון חזרה, זאלסטו וויסן לאו דברי הכל היא, אז די ערשטע חלק פון די משנה, וואס די משנה האט געזאגט אז מען מעג מאכן א חזרה ביי אן אויוון וואס איז גרופה קטומה, זאלסטו וויסן נישט יעדער האלט אזוי, וואס טייטש, אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ס'א מחלוקת בית שמאי ובית הלל און די ערשטע חלק פון די משנה גייט כשיטת בית הלל. שבית שמאי אומרים נוטלין ולא מחזירין ווייל בית שמאי האלט מען עס טאר סתם אזוי נישט מאכן קיין חזרה און בית הלל אומרים אף מחזירין און בית הלל זאגט מען מעג יא מאכן חזרה ממילא די ערשטע חלק פון די משנה איז כשיטת בית הלל קומט למעשה אויס אז מ'האמיר געזעהן דא צוויי אופנים צו לערנען די משנה אדער עמיר איבערשמועסן די ערשטע אופן וואס דאס איז להחזיר תנן אז די משנה איז דן אין א שאלה פון חזרה משנה גייט כשיטת חנניה און לויט די בית הלל קומט אויס לויט די וועג אז יעדע מאכל וואס איז אפגעקאכט כמאכל בן דרוסאי טאמער מ'וויל מאכן ביי דעם שהייה דארף מען נישט האבן קיין גרופה קטומה, נאר לגבי חזרה דארט דארף מען האבן גרופה קטומה, און דאס זאגט טאקע די משנה, און די בית שמאי קריגט זיך אויף דעם, און בית שמאי זאגן אז אפילו אויף שהייה די היתר צו משהה זיין עפעס אויפן אויוון אן גרופה קטומה, דאס איז נאר ביי חמין און נישט ביי א מאכל, די צווייטע וועג האט מען געזען, אז די משנה איז דן אין שהייה דלא כחנניה, און בממילא קומט אויס אז די משנה זאגט אונז אז שהייה קען מען נאר מאכן אויף אן אופן וואס מ'האט געמאכט גרופה קטומה, און בממילא קומט אויס לויט די וועג אז די בית הלל האלטן אז סיי שהייה און סיי חזרה מעג מען מאכן טאמער מ'האט געמאכט גרופה קטומה, און די בית שמאי זאגן ניין חזרה טאר מען אינגאנצן נישט מאכן, שהייה מעג מען נאר מאכן חמין אבער נישט קיין תבשיל.